לזכות מרת רייזל רבקה בת רבי יעקב יוסף עליה השלום גלאסנער ליום היארצייט שלה י' ב' תשרי, ולזכות ר' שניאור זלמן בן חוה לאה שיחיה ליום הולדת שלו י' ב' תשרי. משיחת י ג תשרי תשמ ג.
וואס אין דרוף איז אויכעט דא א סיפור מיוחד וואס מ'האט געהערט פון נשיא דורנו בנוגע צום רבי'ן מהר"ש אז ס'איז געווען אין די זמנים נאך פון צמח צדק איז געקומען א חסיד אז ס'איז געווען א גביר און האט געבראכט א מתנה דעם צמח צדק אט דאס וואס דא רופט מען אן פורניטשער כלי בית מהודרים ביותר ווארום ביים צמח צדק איז געווען דער סדר אז די די שולחנות די טישן זיינען געווען ניט קיין געפארבטע גאר אויף אן אופן הכי פשוט און ער האט גערעכנט אז אפשר איז דאס דערפאר מצד הדוחק וכו' זיך מיישב געווען און האט געבראכט שולחנות מיט אלערליי עניינים הקשורים בזה אין תכלית ההידור און תכלית היופי. האט צמח צדק געענטפערט, ס'איז געווען בזמן הנשיאות פון צמח צדק אז ער דארף דאס ניט האבן, נאר גיב דאס אפ, און האט אנגערופן דעם רבי'ן מהר"ש מיטן נאמען, און דערנאך האט מען טאקע געזען די הנהגה בפועל, אז פונקט ווי ביים צמח צדק איז געווען בתכלית הפשטות, און ניט חס ושלום מצד עוני כפשוטו, ווארום אדרבה, אז די אלע זאכן וואס ער האט געדארפט האבן געלט איז ניט געווען קיין מניעה קיינמאל, ניט אין עניינים כלליים אפילו ניט אין עניינים פרטיים, נאר ער האט געוואלט אט די הנהגה. ביים רבי'ן מהר"ש איז געווען פונקט דער היפך, געווען די הנהגה בתכלית העשירות וההרחבה, וכאמור דאס איז געווען ניט נאר בהסכמה פון צמח צדק, בשעת צמח צדק איז געווען נשיא, נוסף וואס ער איז געווען אביו, נאר ער האט געשיקט דעם חסיד ער זאל געבן די כלי בית, זאל ער דאס אפגעבן ווי ער האט אים אנגערופן. וואס דער פירוש הפשוט בזה איז, וואס דאס איז מרחיב דעתו של אדם, ווערט זיך אבער די קשיא אויב אזוי האט דער צמח צדק זיכער געדארפט האבן גענוצט געקענט נוצן און געוואלט האבן בכדי. מאך איך דאטשע שאלאדא, און ווי ס'ווערט געבראכט אין מהרי"ל און אויך א סיפור פון צמח צדק אז ס'איז געווען אמאל אז מען האט געוואלט האבן הרחבת הדעת און בימות החול פלעגט מען אוועקשטעלן אויפן טיש א קערה מלאה מטבעות זהב או כסף און האט דערויף געזאגט דעם ביאור אז דאס איז מרחיב דעתו של אדם במילא האט ער דעמאלטס פארשטען דעם ענין וואס ער האט געלערנט אין אן אופן של הרחבה. אבער צו כלים נאים האט עס ביי אים נישט געווען פארבונדן, מה שאין כן ביים רבי'ן מהר"ש ווי כמה וכמה פעמים מען קען דערפון אפשאצן און וויסן וואס עס טוט זיך מיט מאורות הגדולים, וויבאלד אבער מען האט אונז דערציילט דעם סיפור דארף זיך עפעס דערפון ארויסלערנען, און די ארויסלערנונג איז כפשוטו, אז בשעת ער איז נתחנך געווארן אין אזא מין מעמד ומצב, אז אין שטוב זיינען טישען ניט קיין געהובלטע, ווי ער האט אמאל געזאגט דעם לשון, הובלען הייסט אבער אויסגלעטן אז זאל זיין, זאל ניט זיין קיין סקאבקע, זאל זיך ניט פארטשעפען, און אפילו ניט קיין געפארבטע, און אזוי איז געווען חנוך לנער על פי דרכו כל ימי הצעירות שלו, אט אט דעמאלט ווען ער איז יזקין ווען ער וועט ווערען עלטער און שטיין אין א בית בפני עצמו על שולחן עצמו. וועט ער דעמאלט האבן הרחבת הדעת דקדושה על ידי כלים נאים, נישט חס ושלום להיפך, אויב ער האלט ביי דער דרגה איז דעמאלט קען ער דערפון אויכעט האבן, קען ער דאס אויכעט נוצן אין עבודת השם, וואס דאס איז מצד דעם מקבל מצד דעם גברא, בנוגע אבער צו דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער כל הנותן בעין יפה נותן. און דער אייבערשטער ווען ער גיט א אידן גיט ער אים א לשון וואס ווערט אנגערופן א סאטבי, און ער האלט אים נצר מטעי מעשה ידי להתפאר איז מצד דעם אייבערשטן גיט ער בני חיי ומזוני רויחי און כלים נאים און בית נאה אישה נאה מיט אלע גוטע זאכן ולמעלה ממדידה והגבלה, דערנאך דארף א איד ביי זיך אפשאצן. צי דארף ער דאס נוצן פאר זיך אדער ער דארף דאס אפשיקן צו א צווייטן איד מיט נאך כמה לימודים וואס מען קען דערפון אפלערנען אט דאס וואס מען דערמאנט עס איצט מען וויל זיך אז די השפעה און די אופן ההנהגה פון רבי'ן מהר"ש זאל אראפקומען אין אן אופן פון פועל ישועות בקרב הארץ זאל דאס אויכעט פועל'ן כפשוטו. אז מען זאל האבן כלי כסף וכלי זהב מיט נוי סוכה מיט סוכה מיט אלע גוטע זאכן בפשטות מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה אין גשמיות כפשוטו. דערצו איז אויכעט איינע פון די עצות אז דאס זאל אויסגענוצט ווערן אויף א גוטן אופן דער ענין פון מצוות הצדקה וואס אויכעט כרגיל אין די התוועדות ונוסף אויף דעם ענין התפילה וואס מען וועט זיך זינגען שיבנה בית המקדש, ונוסף אויף ענין התורה וואס מען האט גע'חזר'ט תורתם של רבותינו נשיאינו וועט מען אויכעט מסיים זיין כרגיל אויף טיילן דורך די טאנקיסטן צו א דאלער אויף געבן אויף צדקה לכל אחד ואחת, און ויהי רצון אז פון די לך הוי' הצדקה וואס מען האט געזאגט יעדער טאג פון די ימי הסליחות. זאל אראפקומען אין צדקה כפשוטו, אז דער אייבישטער זאל געבן נוסף אויף דערויף וואס ער געבן יעדער אידן, וואס יעדער אידן קומט, און כמדובר כמה פעמים דערמאנט אויך פריער וואס דער אלטער רבי ברענגט, אז בשעת נבוכדנצר זיין אייניקל איז געגאנגען דריי טריט, ג' פסיעות, לכבוד המקום האט ער באקומען מלוכה לו ולזרעו ולזרע זרעו. זאל ער אויכעט געבן אין אן אופן של צדקה, און צדקה לויט דעם ענין פון זיין פארמעגן. מצוות הצדקה איז נישט אזוי נוגע וויפיל דער עני דארף האבן, ער דארף געבן צדקה כדבעי לויט זיין פארמעגן, ווי דער פירוש הפשוט אין די סוגיא אין כתובות אז מען האט געגעבן א סכום עצום, דערנאך האט געזאגט לאביך אז דערפאר איז געקומען דער עונש האט מען געפרעגט היתכן ס'האט געגעבן א סכום עצום אויף צדקה האט מען געענטפערט כדבעי האט ער נישט געגעבן וואס הייסט כדבעי א סכום עצום לויט זיין פארמעגן איז דאס נישט מספיק על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם אייבערשטן וואס לי הכסף ולי הזהב. נוסף אויפן פירוש הפנימי אז דאס גייט אויף מידת אהבה און מידת היראה, מיינט מען דאס גאר בפשטות אז דער אייבערשטער האט כסף און האט זהב, פאר זיך דארף ער דאס נישט האבן. לאידך גיסא לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה, און וואס וועט ער טאן מיט אזויפיל כסף מיט אזויפיל זהב? און וועמען וועט ער דאס געבן? להחליפם באומה אחרת אי אפשר, איז כביכול האט זיך קיין ברירה נישט, וועט זיך געבן יעדער איד און אלע אידן אסאך כסף און אסאך זהב און אסאך בני חיי ומזונא רויחא, און מ'וועט גיין מיט א רכוש גדול און אין אן אופן פון קהל גדול אין ארצינו הקדושה ארץ אשר תמיד עיני הוי' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, דארטן טרעפן נוסף אויף די ארץ בשלימותה, אויך די הרחבה, ירחיב הוי' את גבולך, און צוזאמען כאמור מיט כסף וזהב ברוחניות, מיט תורה ומצוותיה רכוש גדול ברוחניות, און דער עיקר והוא העיקר אז זאל זיין בקרוב ממש תיכף ומיד ממש אז ס'קומט משיח און איז גואל כל אחד ואחת מישראל און גייט גלייך מיט אים צוזאמען און מיט איר צוזאמען עם ענני שמיא בארצינו הקדושה און דארט גופא אין ירושלים עיר הקודש ולבית המקדש מקדש אדנ-י כוננו ידיך.